חג הסוכות איז דאך א המשך צו ראש השנה ויום הכיפורים, שטייט אין מדרש אז משל וואס אריינגעגאנגען צום משפט זענען אריינגעגאנגען כמה וכמה צוזאמען און ס'איז געווען א משפט ולית אנן ידעין, מ'ווייסט נישט ווער האט מנצח געווען, און בשעת מען גייט ארויס פון בית המשפט איז דער וואס ער טראגט מאן דנסיב באיין בידיה, דער וואס האלט עפעס אין האנט, געהאלטן עפעס א זאך, אזוי ווייזט אויס געווען אמאל דער סדר, אז מען איז ארויסגעגאנגען פון בית המשפט, דער וואס האט געהאלטן עפעס אין האנט עפעס א זאך א צומח, איז מיט דעם האט ער געוויזן אז אז אז איהו נצח אז ער האט געוואונען, על דרך זה ישראל ואומות העולם עומדים בדין ראש השנה ויום הכיפורים, און ולית אנן ידעין מאן נצוחייא, מען ווייסט נישט ווער האט געוואונען, בשעת קומט צו גיין חג הסוכות און אידן גייען ולולביהן ואתרוגיהן בידיהם, איז דעמאלט אנו יודעים דאינון נצוחייא, ווייסט מען אז אידן האבן געוואונען אין יום הדין. און דאס איז דער פשט אין תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, אז אין ראש השנה ויום הכיפורים איז דאס בכסה, דער דין ומשפט איז באהאלטן, דער ניצחון איז שוין געווען אין ראש השנה ויום כיפור, נאר ס'איז באהאלטן, ס'איז בכסה, לשון כיסוי, ויום חגינו, חג הסוכות, וואס דעמאלט די לבנה שיינט בשלימות, די לבנה באווייזט אויף כנסת ישראל, דער זוהר זאגט אז ביום חמישה עשר לחודש השביעי וואס דאס איז דער ענין פון קיימא סיהרא באשלמותא, די לבנה גייט בשלימות וואס דאס גייט אויף כנסת ישראל, ווערט נתגלה אין דער וועלט די ליכטיגקייט פון דעם נצחון, אז די גאנצע וועלט אנערקענט אז אנן נצוחייא, הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו, וואס דאס איז דער נצחון און די שמחה פון חג הסוכות. מען דארפן פארשטיין וואס טאקע דער עומק הענין אינעם קשר צווישן דעם יום טוב פון חג הסוכות מיט די ענינים פון ראש השנה ויום הכיפורים. וואס מען וויל אנהייבן מיט א סיפור, א אינטערעסאנטער סיפור וואס דער רבי ריי"צ, פריערדיגער רבי, האט דערציילט צום רבי'ן, דערנאך אויכעט א תורה פארבונדן מיט יענעם סיפור, ס'איז א תורה פון דעם מעזריטשער מגיד, וואס איז איבערגעזאגט געווארן דורכ'ן אלטן רבי'ן, און אנגעקומען צו אונז, וואס דאס איז איינע פון די יסודות החסידות, וואס איז מבאר דעם עומק פון חג הסוכות אין עבודת השם על דרך החסידות. דער סיפור דערציילט דער רבי אין זיינע רשימות, א יומן, ס'איז ידוע אז דער רבי האט געשריבן, א יומן פאר זיך פון סיפורים וואס ער האט געהערט פון דעם פון זיין שווער פון דעם פריערדיגן רבין פון דעם רבין רייאץ נאך סיפורים וואס ער האט געהערט זייענדיג נאך אין פוילן אין אין בימים ההם נאך פאר דער מלחמה פון סוכות פון די יאר תרצ"ג דערציילט ער דארטן אז דער רבי רייאץ האט אים דערציילט אז דער אלטער רבי איז דאך ידוע אז דער אלטער רבי האט איז געווען פון די תלמידים הכי קרובים הכי מובהקים פונעם מעזריטשער מגיד, דער אלטער רבי האט געהאט א גרויסע מסירת נפש כדי צו גיין צום מגיד, ס'איז אים בכלל נישט געווען אנגעקומען גרינג, ער האט געהאט פון דעם אסאך עניינים פון העלמות והסתרים מיט שוועריגקייטן, כידוע בדברי הימים ההם. דערציילט ער אז דער אלטער רבי האט זיך שטארק מוסר נפש געווען, און ער האט געטון געטון מיט אסאך שוועריקייטן, ער האט געוואלט זיין ביי דעם ביי דעם מזריטשער מגיד אויף חג הסוכות, און דער טעם פארוואס האט ער געוואלט זיין חג הסוכות ביי דעם מזריטשער מגיד איז, ווייל ער האט געוואלט זען די לשון א טשיקאווע זאך, דאס הייסט עפעס א דבר פלא, עפעס א ענין נפלא, א וואונדערליכע זאך, ווי אזוי קען דאס זיין אז אזא פנימי ווי דער מעזריטשער מגיד איז, זאל זיצן אין א מקיף פון סוכה? דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, דער ענין פון סוכה, ווי דאס איז בפשטות, סוכה דאס איז א בנין וואס דאס איז מקיף וואס נעמט ארום דעם מענטשן, דאס איז דער ענין פון א סוכה, און דאס איז א ענין של מקיף, סוכה מלשון סכך איז א ענין פון מקיף, און דער מזריטשער מגיד איז געווען א איד וואס ער איז געווען א איד א צדיק וואס כולו פנימיות, דאס הייסט אז זיין אידישקייט, תורה ומצוות, און זיין עבודת השם איז געווען אין אן אופן וואס איז דורכגעגאנגען דורך און דורך, איז דער אלטער רבי ביי אים געווען א פלא ווי אזוי דער מזריטשער מגיד וואס ער איז כולו פנימיות, ווי אזוי זיצט ער אין א סוכה וואס די סוכה איז א אור מקיף, דאס איז ביי אים געווען א דבר פלא, און בשעת ער איז געווען טאקע ביים מעזריטשער מגיד אין חג הסוכות, איינמאל איז דעמאלט האט ער זוכה געווען צו דאס זען, דערציילט האט דער אלטער רבי געזאגט אז בשעת ער האט געזען דעם מעזריטשער מגיד זיצן אין סוכה האט ער דערזען, דעם ענן הקטורת פון יום הכיפורים, און דעמאלט איז דאס ביי אים געווארן רעכט, ס'האט זיך ביי אים אפגעלייגט, ס'איז ביי אים געווארן פארשטאנדיג דער גאנצער ענין. וואס איז דער ענין פון דעם ענן הקטורת? איז אין דעם רשימה זאגט ער מער נישט ווי בקיצור, ווייזט אויס דער רבי רייאץ האט געגעבן צו פארשטיין די נקודה גאר בקיצור און געזאגט אז דער ענן הקטורת איז דאך אויכעט א ענין של מקיף, דער ענן

דורכן מגיד זיצן אין סוכה האט ער געזען דעם ענן הקטורת פון יום הכיפורים וואס איז געווען בין שני בדי הארון, און דאס האט ביי אים געמאכט רעכט ווי אזוי א מקיף קומט אראפ אין פנימיות. אין א צווייטע שיחה וואס דער רבי ריי"צ האט דערציילט שוין זייענדיג אין אמעריקע אין תש"ח, דארטן גיבט ער איבער דעם ענין אין אנדערע אותיות, ווייזט אויס געווען אין דעם זעלבן סוכות וואס ער דערציילט דארטן, אז דער אלטער רבי זייענדיג אין מעזריטש יענעם סוכות האט ער געהערט א תורה פון דעם מעזריטשער מגיד, און די תורה האט דער מעזריטשער מגיד געזאגט אז פון דעם ענן הקטורת פון יום הכיפורים ווערט געשאפן די סכך פון דער סוכה, און ער האט געזאגט אז דער ענין איז אז דאס איז דער אהבתי אתכם אמר הויה דאס אין דעם ענן הקטורת וואס דאס איז נתגלה געווען יום הכיפורים, דאס קומט ארויס אין דעם סכך פון די סוכה, וואס דאס איז דער ענין פון אהבתי אתכם אמר הויה, דער אייבישטער זאגט צו אידן איך האב אייך ליב, און דאס איז דער ענין פון ליב האבן א איש פשוט, א פשוט'ער אידן. און דער אלטער רבי האט געזאגט אז פון אט א די תורה איז פון יעמאלט איז אין אים געווארן א נייער פארשטאנד און א נייער קוק אויף דעם גאנצן ענין פון א פון א פון א פשוטער איד און ער האט אנגעהויבן מייקר זיין די אנשים פשוטים וואס ביז יעמאלט איז זיין הנהגה געווען אלטער רבי מצד זיין סדר ההנהגה איז דאס געווען ער געווען בהבדלה פון אנשים פשוטים און דורך די תורה פון דעם מזריטשער מגיד האט ער אים גע'פועל'ט א שינוי אין זיין הנהגה אז ביי אים געווארן א ענין פון מקרב זיין דווקא אנשים פשוטים. אזוי איז דאס דער סיפור הדברים ווי אזוי ס'ברענגט זיך אין די שיחות וואס מ'דארף דאס פארשטיין וואס איז דא די מעשה וואס איז דא די פשט וואס מ'זאגט אז ס'איז דא דער ענין פון א סוכה וואס דאס איז א מקיף און דער ענין פון דעם מקיף אריינברענגען אין א פנימיות וואס איז דאס דער ענין פון דעם סכך הסוכה וואס נעמט זיך פון דעם ענן הקטורת און ווי אזוי דער ענן הקטורת איז א ביאור יא, אויף דעם גאנצן ענין פון אלל ליב האבן א איש פשוט און ווי אזוי קען מען דאס אויסטייטשן אין אונזער עבודה, וואס אויף דעם איז פאראן, יא, אז מען גיט א קוק אין די מאמרים פון רבותינו נשיאינו, פון די רביים, אנהייבנדיג פון דעם אלטן רבי'ן, און אזוי אויך פון אלע רביים, פון דעם מיטעלן רבי'ן, פון דעם צמח צדק, און פון די רביים שלאחריו, יא, געפינען מיר, כמה וכמה ביאורים וואס זיי רעדן ארום באריכות וועגן אט א דעם נושא, יא, ווי ס'ווייזט אויס אלץ מיוסד אויף יענעם תורה פון דעם מעזריטשער מגיד. וואס אין דער ענין פון מקיף און פנימי, אז מ'דאס אויסטייטשן אין פשוט'ע ווערטער אין עבודה'דיגע ווערטער, איז דער ענין פון אור מקיף דאס גייט אויף דעם כח האמונה. און דעם כח המסירות נפש. דאס הייסט אז ביי יעדער אידן איז פאראן אין די כחות הנפש, איז פאראן ביי יעדער אידן איז פאראן דער ענין האמונה. אמונה דאס איז א ענין טבעי וואס כל ישראל זיינען מאמינים בני מאמינים. און דאס איז א ענין וואס לייכט ביי יעדער אידן באמונה פשוטה, וואס דאס האבן מיר באקומען בירושה מאבותינו. און ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא, אז יעדער איד יא, אפילו א איד וואס ער איז א קל שבקלים ופושעי ישראל, איז וויבאלד ער איז געבארן געווארן צו אידישע עלטערן, האט ער ביי זיך א אמונה פשוטה וואס דאס האט מען באקומען בירושה מאבותינו. און די אמונה פשוטה, דאס איז א זאך וואס לייכט ביי יעדער אידן, דאס איז העכער פון טעם ודעת ושכל ומושג ומובן, ס'איז העכער אינגאנצן פון הבנה והשגה, און מצד אט א די אמונה פשוטה, איז א איד, נישט ער וויל און נישט ער קען זיך אפרייסן פון געטליכקייט, פון דעם נעמט זיך דער כח המסירות נפש וואס איז פארהאן ביי יעדער אידן, וואס מען זעט אז אפילו א איד וואס ער איז א קל שבקלים ופושעי ישראל, בשעת מען רירט אים אן די נקודת האמונה, איז שטייט ער מיט א מסירות נפש און ער איז גרייט זיך מוסר נפש זיין און באקומען יסורי מוות אבי זיך נישט אפרייסן פון אייבערשטן.

העכער פון פיל, העכער פון הרגש, העכער פון טעם ודעת און שכל און מושג, מובן און מורגש, דאס איז העכער פון השגה והרגשה, דאס איז א ענין וואס דאס נעמט זיך מצד דעם עצם נקודת היהדות. און ביז ווי ס'שטייט אמאל אין חסידות אז ס'קען זיין אז די אמונה איז פארהאן ביי אים בכל התוקף, און אף על פי כן אין חיי היום יום זיין הנהגה איז אינגאנצן נישט מתאים צו זיין אמונה. און דאס איז נאך א הסבר פארוואס הייסט דאס א מקיף דאס הייסט אז ס'בלייבט העכער און ווי מ'ברענגט אויף דעם די דוגמא וואס די גמרא זאגט אז גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא א גנב א אידישער גנב ער גלייבט אין אייבערשטן און ער שטייט ביים טיר פאר ער גייט אריין צו גנב'נען בעט ער דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים העלפן ער זאל מצליח זיין די גניבה קיינער זאל אים נישט כאפן דאס הייסט אין אנדערע ווערטער ער איז מאמין ער איז א גלייבער, א גלייביגער, ער גלייבט אין דעם אייבערשטן און ער גלייבט אז דער אייבערשטער איז משגיח בהשגחה הפרטית, און יחד עם זה בעת מעשה טוט ער א זאך היפך רצון העליון, פארוואס? ווייל דאס איז א ענין וואס שטייט העכער, דאס איז א מקיף'דיגער ענין. אבער דער ענין שטייט ביי יעדער אידן און בכל התוקף וואס דאס איז דער ענין האמונה. און אויף דעם זאגט מען אז ס'דארף זיין ורעה אמונה. רעה מיט א עין, פאשען די אמונה. דאס הייסט אז אט די אמונה דארף מען מאכן זאל אריינשיינען אין א פנימיות, מען זאל עס דערהערן און פילן און פארשטיין און און און און און לעבן מיט דעם, אז די אמונה זאל נישט בלייבן עפעס א מקיף'דיגע זאך נאר זאל דורכנעמען דעם אידן בכל פנימיותו. וואס בכללות אין חודש תשרי איז אט אט דער ענין, אט דאס איז דער ענין וואס טוט זיך אפ אין די זמנים פון ראש השנה יום הכיפורים און סוכות. וואס אין ראש השנה איז דעמאלט הייבט זיך אן דער ענין וואס א איד גייט און ער איז ממליך דעם אייבערשטן אלס מלך העולם, אז מאכט דאך דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל זיין מלך העולם, און דעמאלט ווערט נתגלה, זייענדיג בפרט בעת תקיעת שופר, וואס דאס איז דער קול פשוט ווי דער בעל שם טוב איז מסביר, וואס א איד מיט דעם קול פשוט, דאס איז די אמונה פשוטה וואס שרייט, דער געשריי פון דעם פון וואס קומט פון די טיפעניש פון הארצן, וואס א איד זאגט, טאטע, טאטע, ראטעווע, וואס דאס איז דער געשריי פון טיפעניש פון הארצן, א געשריי אן קיין ווערטער ווי דער בעל שם טוב איז מבאר, דאס איז די אמונה פשוטה וואס שיינט ארויס ביי אידן בעת תקיעת שופר. וואס מצד דעם זאגט מען פאר תקיעת שופר דעם יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה אז מ'בעט דעם אייבערשטן אז זאל זיין די בחירה חופשית וואס דער אייבערשטער זאל קלייבן אין א אידן און מצד דעם עצם זאך וואס ער איז א איד את גאון יעקב אשר אהב סלה די אהבה עצמית וואס א איד האט די אייבערשטער האט ליב אידן ווערט נתעורר בעת תקיעת שופר נאך מער נאך די גאנצע עבודה פון עשרת ימי תשובה עס קומט צו גיין יום הכיפורים דער אחת בשנה אט א דעמאלט איז אט א דער עניין און דאס איז כל עניינו כידוע אז יום הכיפורים איז דאס דער אחת ווי מבואר אין חסידות דער עניין פון אחת מלשון אחת היא יונתי דאס איז דער אחת וואס איז די יחידה ווי תוספות אין מנחות זאגט אז אחת יא, עד לאחת, אז דו האסט געזאגט דארטן אז ער האט מחבב געווען דעם תלמיד עד לאחת, זאגט תוספות אז דאס איז נפש היא יחידה, דאס איז די יחידה שבנפש, דאס הייסט אז ס'איז דא די איין פינטעלע איד וואס בשעת ס'קומט צו גיין אחת בשנה, ווערט נתגלה ביי יעדער אידן אט דער נקודת האמונה, נקודת המסירות נפש, וואס ביי יעדער אידן בשעת ער שטייט, בפרט אין תפילת נעילה אין תפילה חמישית, דאס אנטקעגן יחידה שבנשמה וואס דאס איז די פינפטע מדריגה, אין נפש רוח נשמה חיה יחידה איז בשעת תפילת נעילה איז נתעורר ביי א אידן די יחידה שבנפש און מצד דעם שרייט ער דעם שמע ישראל מיטן ברוך שם מיטן הוי' אלוקים זיבן מאל די פסוקי היחוד און ווי ס'איז שטייט אין מחזור אז דעמאלט איז א איד זיך מוסר נפש בפועל ממש פאר דעם אייבערשטן וואס דאס איז די גרעסטע תנועה פון מסירות נפש וואס איז מאיר די נקודת היהדות די נקודת האמונה. און דער עניין איז דער עניין פון ענן הקטורת בשעת דער כהן גדול איז אריינגעגאנגען אין קדש הקדשים אחת בשנה דאס הייסט איין און איינציגער טאג אין יאר וואס דעמאלט איז מאיר דער אחת שבנשמה די יחידה וואס דער כהן גדול דאס איז דער יחידה פון כלל ישראל ווי ס'איז מבואר אין קבלה און חסידות אז דער כהן גדול אין זיין מדריגה ער שטעלט פאר די עצם נקודת א פינטעלע קודש קדשים דער פינטעלע איד דער יחידה שבנפש דער אחת אין עם ישראל און ער שטייט אין אחת בשנה יום הכיפורים ווען ס'לייכט די יחידה שבנפש און וואו גייט ער אריין אין קודש הקדשים וואס דארט איז דער קודש הקדשים דער יחידה אין מקום דאס הייסט אז אין יום הכיפורים איז צוזאמען געקומען די דריי עניינים, אחת בעולם, אחת בשנה, אחת בנפש, דאס איז די דריי עניינים וואס שטייט אין ספר יצירה אז אויף דעם שטייט די גאנצע וועלט, עולם דאס איז מקום, שנה דאס איז זמן, נפש איז חיות, מקום, זמן, חיות, עולם, שנה, נפש, אויף דעם גייט, דאס איז דער סוד אויף דעם ווערט געבויעט גאנץ סדר השתלשלות. און דאס איז ראשי תיבות עשן און דאס איז דער עשן פון דעם ענן הקטרת אז איז ארוי אז איז אז פון דעם עשן הקטרת איז געווארן דער ענן הקטרת און אין דעם ענן הקטרת איז דעמאלט דער כהן גדול איז געווען דער דער דער דער מאמענט דער מינוט פון דער חיבור און דער קשר דער גרעסטער טיפסטער קשר פון דעם אחת אין די אלע דריי עניינים איז און דער ענן הקטורת, וואס קטורת איז מלשון התקשרות, יא, דאס איז טייטש פון די ווארט קטורת, דאס איז דער ענין הריח, ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, אז קטורת איז ריח, און דער ריח פון קטורת דאס האט צו טון מיט דעם וואס ריח איז מעורר בשעת איז א מצב פון התעלפות, מ'זעט במוחש אז בשעת א מענטש חלש'ט, אפילו אין מנהג ישראל, ס'פירט זיך אין די שול, אז אין יום כיפור, יא, איז דא א ענין פון ריח, וואס מען נוצט כדי צו זיך דערוועקן, א מענטש איז אין יום כיפור, ער ווערט אפגעשוואכט, ער ווערט אביסל פאר'חלש'ט, איז לייגט מען אים א ריח חריף, א שארפע זאך, א שמעק טאביק, און דאס וועקט אים אויף, דאס גיט אים כוחות. איז קלאר אז דער ענין פון קטורת, דער ענין הריח, דאס האט צוטון מיט די נשמה. די יחידה שבנשמה ווערט דערוועקט יא דורך דעם ענן הקטורת און דאס איז די עבודה פון יום הכיפורים וואס דעמאלט ווערט נתעורר ביי יעדער אידן זיין פינטעלע זיין נקודת היהדות און אט דערנאך בשעת ס'קומט צו גיין יא נאך די גאנצע עבודה פון קטורת ווערט אט די שמחה און דער ששון דאס הייסט אז די יחידה שבנפש שיינט אין דעם אידן און דארף דאס אריינברענגען אין עבודה בפועל און אויף דעם קומט צו גיין חג הסוכות איז ממילא פארשטאנדיג דער המשך הענינים, ווען מיר זאגן אז סוכות איז דער גילוי המקיף, און דאס איז וואס דער מזריטשער מגיד האט געזאגט אז פון דעם ענן הקטורת, פון אט דעם התגלות העצמות, וואס דאס איז דער עצם הנשמה וואס איז פארבונדן מיט עצמות און מהות מיט'ן אייבערשטן אליין, וואס דאס ווערט נתגלה אין יום הכיפורים בכסה, אויף א באהאלטענעם אופן אין קודש הקדשים, אין שול, אין די נשמה, אין עבודה קדושה פון תענית, פון דעם תענית פון דעם יום תשעה באב קומט עס שפעטער צו גיין אראפ בגילוי, ליום חגינו, שמחה איז א ענין שבגילוי, מען דארף דעם ענין מגלה זיין און אראפברענגען אין וועלט, עס זאל שיינען אין די עבודה פון א אידן אין חיי היום יום אין מחשבה, דיבור ומעשה בפועל ממש, ווי אזוי קומט עס ארויס, איז די ערשטע זאך איז דער ענין פון סכך הסוכה. אבער דאס איז וואס דער מזריטשער מגיד האט געזאגט אז דער סכך הסוכה איז ליב האבן א אידן מצד דעם עצם ענין וואס ער איז א אידן דאס הייסט אין סכך הסוכה דאס האט דער רבי געגעבן צו פארשטיין אין א פארברענגען מיוסד אויף דעם סיפור וואס מ'האבן גערעדט פריערט איז דא פון רבי'ן אין א סוכות'דיקן פארברענגען אין די יאר תשכ"ב האט דער רבי געגעבן צו פארשטיין בהרחבה אט די נקודה אז דאס וואס מען זאגט אז פון דעם ענן הקטורת ווערט פון דעם דער סכך פון דער סוכה, יא, ווארום די הלכה זאגט דאך אז דער סכך הסוכה איז, ערשטנס בכלל א סוכה איז ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת, דאס הייסט אז א סוכה נעמט ארום אלע אידן בשווה. אבער וואס מען זאגט אין סכך הסוכה דווקא, וואס מען געפינט אז אין סכך איז דער דין איז אז פון וואס מאכט מען דאס, פון פסולת גורן ויקב, דאס הייסט ס'נישט קיין פירות, ס'נישט קיין דברים שבאכילה, דאס איז פסולת גורן ויקב, און פון דעם ווערט דער סכך. דאס הייסט אז דאס איז א ענין וואס דאס איז אינגאנצן א ביליגע זאך, א פשוטע זאך, א פסולת גורן ויקב, און דאס איז די מצוה פון סכך הסוכה וואס אונטער דעם זיצט א איד זיבן טעג

און דאס איז דער ענין פון סכך איז דאך אויך פארבונדן מיט ענן, דאס איז א זכר לענני הכבוד, אבער אין וועלכער ענין קומט עס ארויס אין פסולת גורן ויקב? דאס הייסט אז ווי אזוי דארף מען דערהערן דעם גודל העילוי, א איד וואס ראש השנה און יום כיפור האט דערהערט זיין פינטעלע איד, א איד אין ראש השנה יום כיפורים האט דערהערט און ער האט זיך אוועקגעשטעלט לפני הוויה, אנטקעגן דעם אייבערשטן, אין פראנט פונעם אייבערשטן, לפני הוויה, בקשו פני את פניך הוויה, האט ער דערהערט זיין פנימיות, וואס איז מיין פנימיות? פינטעלע איד, נישט מיינע השכלות, נישט מיינע ידיעות, נישט מיינע חכמות, נישט מיינע גרויסע עניינים, יא, איך, די עצם זאך וואס איך בין א איד, אט דער טיפסטער, העכסטער ענין וואס איז דא, איז דער עצם זאך וואס איז א איד, און אט אט דער ענין קומט ארויס אין פסולת גורן ויקב, ווי אזוי מען דארף קוקן, א קוק טון אויף א פשוט'ער אידן. ער איז טאקע א פשוט'ער איד, ער האט נישט קיין ספעציעלע מיילעס, ער האט נישט קיין גאונות, ער האט נישט קיין גרויסע תורה ומצוות, ער איז א אמת'ער איש פשוט ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט, און דווקא אין אטא דעם איש פשוט שטייט אט דער פשיטות העצמות, אט די פינטעלע איד בתכלית הגילוי, און דאס איז וואס מען זאגט אז פון דעם ענן הקטורת קומט עס ארויס אין פסולת גורן ויקב. וואס דאס איז בפשטות געווען דער ענין פון ענני הכבוד. די ענני הכבוד דאס איז געווען אט די עננים וואס האט געווען לכבודם של ישראל. עס איז מבואר אז די ענני הכבוד דא רעדט מען נישט אט די עננים וואס זיי האבן מ'האט געדארפט האבן להגנה. אין ענני הכבוד איז געווען די עננים וואס מ'האט גענוצט אין ביי זיי אין מדבר וואס דאס איז געווען עס האט מגין געווען פון ענינים פון הגנה פשוט בגשמיות געדארפט היטן ס'איז געווען נחשים ועקרבים וואס די עננים האבן געהרג'עט ווי עס שטייט אין מדרש אבער עס איז געווען עננים וואס כל ענינם איז געווען מער נישט לכבודם של ישראל חיבתם של ישראל און דער חיבתם של ישראל זאגט זיך ארויס אז מ'גיט א קוק אויף א פשוט'ער אידן און זאגט דאס איז חלק אלוקה ממעל ממש און די ליבשאפט צו א איש פשוט און דאס ווערט נתגלה דורך די עבודה פון ראש השנה ויום כיפורים דערהערן די טייערקייט פון א אידן און דאס איז וואס דער אלטער רבי האט געזאגט, אז דורך דעם וואס ער האט געהערט פון דעם מעזריטשער מגיד, דעם אהבתי אתכם אמר הוי' פון ענני הקור ענני הקטרת, קומט ארויס אין דעם סכך פון די סוכה, און דעמאלט איז ביי אים געווארן א נייער צוגאנג אין דערהערן דעם גודל העילוי און דעם יקר פון א פשוט'ער אידן. דאס איז דער עצם ענין הסוכה. דא קומט צו גיין און ער זאגט אז דער מקיף דארף לייכטן אין פנימי, אז ער האט געזען דעם מעזריטשער מגיד זיצן אין סוכה האט ער דערהערט ווי אזוי מען איז מחבר דעם מקיף פון פנימי, ווייל דאס וואס מיר האבן געזאגט דער עצם ענין האמונה במקיף דאס איז נאך נישט גענוג, מען דארף שפעטער נעמען אט אט דעם נקודה, דעם פינטעלע איד, און מען דארף דעם ענין אריינברענגען אין א פנימיות. און דאס איז די תכלית הכוונה אין עבודת השם איז אז די פינטעלע איד די פינטעלע אמונה אט דער מסירות נפש און אט דער קשר עצמי אט דער דער התקשרות וואס א איד האט מאיר געווען אין ראש השנה יום הכיפורים זאל אים שפעטער דורכנעמען אין זיין שכל אין זיינע הרגשים אין זיינע מידות אין מחשבה דיבור ומעשה וואס דערפאר דארף דער דעם דארף מען אנקומען צו די עבודה פון לולב און דאס איז וואס איז מבואר אין חסידות, אז מען מאכט די ד' מינים, נאך די מצות הסוכה, קומט צו גיין די מצוה פון ד' מינים, מצות סוכה הייבט מען אן גלייך די ערשטע מאמענט, שפעטער קומט צו גיין די מצוה פון ד' מינים, און אין ד' מינים איז די עבודה פון לכם, ולקחתם לכם, מען נעמט די ד' מינים. און מען שטעלט עס אוועק לכם, לכם דאס הייסט אנטקעגן הארצן, לכם לחזה כנגד הלב דאס הייסט אז מען איז ממשיך די דעם גאנצן מקיף אין א פנימיות, דערפאר שטייט אין ספרים שטייט אין הלכה יא אז מען דארף מען דארף זען לכתחילה אז דער שאקלען לולב זאל זיין בתוך הסוכה. ווייל סוכה דאס איז דער עצם יד, דער מקיף, די אמונה, די מסירות נפש, אבער מען וויל דאך נישט זאל בלייבן ביים מקיף, מען וויל דאך אז דער מקיף זאל נמשך ווערן אין א פנימיות, און אויף דעם דארף זיין די עבודה פון ד' מינים, אז דער מקיף זאל דורכנעמען יעדע פרט אין אין דעם מענטשן, און דערפאר טוט מען דאס אין די סוכה כדי דערלויכטן אז זאל זיך דערהערן אין א פנימיות דער גאנצער ענין, וואס דערפאר איז דאס פארבונדן מיט דעת. למען ידעו דורותיכם, יא, דערפאר דווקא ביי סוכות איז דא א ענין פון לדעת, דעת דווקא, וואס דאס איז דער ווארט אז עס זאל נישט בלייבן נאר אין אמונה, נאר די אמונה זאל אראפקומען אין דעת, אין הבנה והשגה, און אין הרגש, אין הכרה פנימית, אז דאס זאל ווערן איין איינציגע זאך מיט די מענטשן. וואס על פי כל זה איז פארשטאנדיג אויכעט וואס מיר געפינען אין סוכות כמה וכמה עניינים וואס זענען פארבונדן מיט אט אט די נקודה. די המשכת המקיף בפנימי, יא, אז די פינטעלע איד זאל לייכטן און זאל דערנעמען דעם מענטשן אין אלע זיינע כוחות הנפש, וואס דאס איז וואס מען זאגט אז ערשטנס אין סוכה גופא, בסוכות תשבו, תשבו כעין תדורו, דאס הייסט אז דער ענין המקיף דארף זיין תשבו, אז מען דארף אריינברענגען דעם מקיף אין א פנימיות. זאל נישט בלייבן מקיף, זאל טאקע דורכנעמען א פנימיות, תשבו כעין תדורו, דארף מען עסן אין סוכה, טרינקען אין סוכה, לערנען אין סוכה, לטייל אין סוכה, דאס הייסט אז דער מקיף זאל אים דורכנעמען שבעת ימים, שבעת ימים דאס איז מסתמא מרמז אויף די ז' מידות, אז אין יעדע פרט, אין יעדער ענין און אין לעבן און אין גשמי'דיגע עניינים, זאל דער ענין האמונה זאל אים שיינען אין יעדער ענין. און דאס איז דער ווארט פון חג המצוה סוכה, די עבודה פון סוכות, אין עבודת השם, אז די עניינים וואס מען האט דערהערט אין ראש השנה יום כיפורים, אט דער התקשרות, אט דער לעבעדיגקייט, אט דער כח האמונה, מסירות נפש וואס איז נתגלה געווארן אין ראש השנה און יום כיפורים, זאל אראפקומען אין עבודה פשוטה, אז בשעת דו עסט און טרינקסט ובכל דרכיך דעהו, זאל א איד דערהערן און לעבן מיט אט אט די אמונה. וואס מצד דעם איז אויכעט פארשטאנדיג וואס מען זעט צוויי נקודות נאך יסודות וואס מען געפינט אין עבודה פון סוכות, וואס מען זעט אין דעם אט דער נקודה אין עבודת השם, דער עילוי און די רייכקייט און די טייערקייט פון די אמונה פשוטה וואס דאס איז א איד, די טייערקייט פון א אידן. וואס איינע פון די זאכן וואס מען זעט איז דאס אין די מצוה פון פון פון פון ניסוך המים און דעם ענין הערבה. אין דעם ענין פון ניסוך המים, איז מבואר אין חסידות אז דווקא דער ענין פון ניסוך המים איז אין חג הסוכות, פארוואס טאקע דער ענין פון ניסוך המים? אלע ימים טובים איז געווען ניסוך היין, קומט צו גיין סוכות זאגט מען ניין וואסער, פשוטע וואסער, און די וואסער גייט מען ושאבתם מים בששון, און מען מאכט פון דעם א גאנצע שטורעם מיט א גאנצן מעשה, און מען טאנצט ארום א גאנצע נאכט, און שמחה וששון ליהודים, די גרעסטע שמחה, ושאבתם מים בששון, וואס איז דא דער ענין פון מים? אין מים איז דער ווארט פון פשיטות. יין איז טעם ודעת. מים איז פשיטות. דאס הייסט, חידוש אין חג הסוכות איז מים. יין איז געווען אנדערע ימים טובים אויכעט. סוכות איז צוגעקומען א נייער ענין, אז פון מים מאכט מען א גאנצע שמחה. דאס הייסט, אט דער. פשיטות פון א איש פשוט, די פשיטות פון תמימות וואס א איד האט, אט דער פשיטות וואס ביי יעדער אידן, ביים גרעסטן תלמיד חכם און ביים פשוט'סטן אידן איז פאראן אט אט די תמימות, אט אט די פשיטות פון דעם מים, און פון דעם מים מאכט מען דעם גרעסטן ששון און שמחה. צוזאמען דערמיט איז די הלכה זאגט אז די שאיבת המים איז געווען צוזאמען מיט יין, אין די זעלבע צייט וואס מען האט געגאסן די יין האט מען געגאסן די וויין מיט וויין ביידע זאכן ווייל דער ענין איז צו מחבר זיין ביידע ענינים ווי מ'האט געזאגט מען דארף ממשיך זיין דעם מקיף אין א פנימיות עס דארף טאקע זיין דער ענין פון ניסוך המים און אויף דעם גייט די גרויסע שמחה ווייל דאס איז דער חידוש פון חודש תשרי אבער צוזאמען דערמיט דאס דארף אראפקומען אויכעט אין יין און טעם ודעת און על דרך זה מצוות הערבה וואס מ'זעט אז מ'מאכט א גאנצן שטורעם דווקא פון דעם ענין הערבה יא, דער ענין פון א פון די פון די פון די הקפות ארום ארום דעם דער, דאס איז געווען פארבונדן מיט ערבה, דער ענין פון פון הושענות, און בפרט הושענא רבה וואס דעמאלט נעמט מען פון די ערבה און מען מאכט א גאנצע ענין פון חביטת ערבה מנהג נביאים, וואס איז דא אזא שטורעם פון דעם ענין פון ערבה? וואס ערבה איז אין די ענינים פון די ד' מינים ווי ס'מבואר אין מדרש דאס איז אין בו לא ריח ולא טעם, דאס הייסט אז אין דעם ברענגט זיך ארויס דער ענין פון א איש פשוט א פשוטער איד און דאס לערנט אונז דער ענין פון סוכות די טייערקייט פון א אידן ווי אזוי מען דארף ליב האבן א אידן מצד דעם עצם זאך וואס ער איז א איד חג הסוכות לערנט אויס א אידן א איד האט דורכגעארבעט א גאנצן חודש תשרי איז צו דערהערן די טייערקייט פון א אידן ליב האבן א אידן מצד דעם עצם זאך וואס ער איז א איד, און דאס איז דער ענין פון די ערבה, און דערפאר אז ס'קומט צו גיין הושענא רבה, דער העכסטער טאג אין חג הסוכות גופא, די סיומא דדינא און די אלע עניינים וואס שטייען בנוגע הושענא רבה, מאכט מען פון די הושענות א ענין עיקרי, ווייל דעמאלט דערהערט מען די טייערקייט פון דעם עצם אידן פון א אידן, די עצם זאך וואס ער איז א איד דאס איז די טייערסטע זאך. און כאמור, דער צוזאמען דערמיט, מיט דעם גייט מען טאנצן שפעטער שמיני עצרת און שמחת תורה, און דערנאך דארף עס גיין צוזאמען מיט די תורה, ווייל דערנאך דארף מען נעמען אט אט דעם גאנצן ענין פון די אמונה פשוטה מיט דעם כח המסירות נפש, און מען דארף עס אריינלייגן אין תורה, אין מצוות, אין עבודה בפועל, אין חיי היום יום, אז דער מקיף זאל נישט בלייבן מער א מקיף, נאר זאל אראפקומען אין א פנימיות. דערפאר שטייט אויף שמיני עצרת, יום השמיני עצרת יהיה לכם. אז דאס לכם לבדכם לכם אז דאס דארף דערלאנגען אין א פנימיות וואס עצרת איז מלשון קליטה ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז דעמאלט איז די אלע עניינים איז מען קולט מען נעמט דאס אריין אין זיך אין א פנימיות און מיט דעם לעבט א איד א גאנצע יאר אז זאל זיין א יאר פון פון שמחה א יאר פון אהבת השם א יאר פון אהבת ישראל א יאר פון אהבת התורה ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט אז די ג' אהבות אהבת השם און אהבת ישראל און אהבת התורה איז כולא חד, דאס ווערט נתגלה אין חג הסוכות אלס איין און איינציגע זאך, און מיט דעם לעבט א איד א גאנצע יאר, זאל טאקע זיין א יאר פול מיט תורה, א יאר פול מיט געטליכקייט, פול מיט קדושה, מיט אידישקייט, און מען זאל טאקע מתחזק זיין אין די אלע עניינים, און דער אייבערשטער זאל געבן זאל זיין א שנת אורה, שנת ברכה, שנת גאולה. מיט אלע אלף בית ביז שנת תורה, תפילה, תשובה, תהילה, ותשועה לכל עם ישראל מיט די גאולה האמיתית והשלימה.